תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, שטענדיג זאל א מענטש וואוינען אין ארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, אפילו אין אזא איין שטאט וואס די מערהייט פון די איינוואוינער פון שטאט זענען גויים, ואל ידור בחוץ לארץ, ער זאל נישט וואוינען אין חוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל, ס'דא מער א מעלה צו וואוינען אין א שטאט אין ארץ ישראל וואס דארט די רוב איינוואוינער זענען גויים ווי וואוינען אין חוץ לארץ אפילו די רוב איינוואוינער זענען אידן שכל הדר בארץ ישראל יעדער וואס וואוינט אין ארץ ישראל דומה איז גלייך כמי שיש לו אלקה וכל הדר בחוץ לארץ דער וואס וואוינט אין חוץ לארץ דומה איז גלייך כמי שאין לו אלקה. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, לתת לכם את ארץ כנען, אייך צו געבן די לאנד כנען, להיות לכם לאלקים, אז ארץ כנען איז פארבינדן מיט דעם להיות לכם לאלקים. פרעגט די גמרא, וכל שאינו דר בארץ אין לו אלקה, דער וואס וואוינט נישט אין ארץ ישראל אין לו אלקה, ווי קען איך אזוי א זאגן? אלא לומר לך, עס מיינט צו זאגן, כל הדר בחוץ לארץ, דער וועלכער וואוינט אין חוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים, איז גלייך ווי ער דינט עבודה זרה. וכן בדוד הוא אומר, אזוי עס שטייט ביי דוד'ן, ווען דוד איז געווען געצווינגען ער זאל אנטלויפן און ער זאל ארויסגיין פון ארץ ישראל צו מלך מואב, צו אכיש מלך גת, האט דוד געזאגט, כי גרשוני היום, מען האט מיר היינט פארטריבן, מהסתפח זאל זיך באהעפטן בנחלת השם, אין דער נחלה פון אייבערשטן, לאמור, מען האט צו מיר געזאגט, לך עבוד אלהים אחרים, גיי דין אנדערע געטשקעס. וכי מי אמר לו לדוד, ווער האט דאס געזאגט דוד'ן לך עבוד אלקים אחרים, קיינער האט דאך אים דאס נישט געזאגט. אלא לומר לך, עס מיינט צו זאגן אז מיט דעם מאל וואס מען האט געצווינגען דוד'ן אז ער זאל ארויסגיין פון ארץ ישראל און וואוינען אין חוץ לארץ איז דאס גלייך ווי עבוד אלקים אחרים אז כל הדר בחוץ לארץ, יעדערער וואס וואוינט אין חוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים ווערט גערעכנט גלייך ווי ער דינט עבודה זרה. די גמרא דארף מען דא פארשטיין דאס אז כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים קען מען נאך פארשטיין, אבער דאס וואס איז פריער געשטאנען אז כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וואס פאסט זיך צו זאגן דומה אז ער וואוינט אין ארץ ישראל, איז דאך איז שוין ווי איז ברום המעלה, איז דאך איז יש לו אלוקה. וואס זאגט די גמרא מיט דעם לשון דומה כמי שיש לו אלוקה? און אויך די קשיא לכאורה נאך נישט פארענטפערט, די זעלבע קשיא וואס כ'האב געפרעגט וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוקה, און וואס איז יעצט בעסער, וכל שאינו דר בארץ איז גלייך כאילו עובד עבודת כוכבים, פארוואס איז עס אזוי הארב אז איך זאל רעכענען כאילו עובד עבודת כוכבים, דער מהרש"א אין חידושי אגדות איז דא מאריך מסביר זיין דעם ענין, דעם חילוק פון ארץ מיט חוץ לארץ. רב זירא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה, רב זירא האט זיך אויסבאהאלטן פון רב יהודה. דבעא למיסק לארץ ישראל רב זירא האט געוואלט אויפגיין פון בבל אין ארץ ישראל האט ער נישט געוואלט זיין לעבן רב יהודה און רב יהודה האט אים געשטערט דאמר רב יהודה רב יהודה האט געזאגט כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה דער וואס גייט אויף פון בבל אין ארץ ישראל איז ער עובר א עשה. שנאמר שטייט אין פסוק, בבלה יובאו, אין בבל וועלן זיי ווערן געברענגט, ושמה יהיו, און דארטן וועלן זיי זיין, עד יום פקדי אותם, ביז דעם טאג וואס איך וועל זיי געדענקען, נאום השם. טייטשט זיך יעצט אז ס'איז א ציווי אז מ'זאל דארטן זיין. ורב זירא. פארוואס האט רב זירא ווידער געוואלט ארויפגיין פון בבל? ער זאגט ההוא בכלי שרת כתיב, נישט די טייטש איז ס'איז א ציווי אויף מענטשן, דער נביא זאגט אז די ענדע וועט זיין מ'וועט נעמען די כלי שרת אין בבל. ורב יהודה, אוי דאס איז שוין א קשיא אויף רב יהודה, וואנעט ווייסט ער אז ס'גייט ארויף אויף די כלים? רב יהודה זאגט כתיב קרא אחרינא, שטייט א צווייטן פסוק, השבעתי אתכם איך שווער אייך איבער בנות ירושלים, בצבאות או באילות השדה, וועט איך אייך איבער שווערן, אם תעירו, אויב איר וועט אויפוועקן די ליבשאפט צו ארץ ישראל, ואם תעוררו, איר וועט קריגן את האהבה עד שתחפץ, זאג איך, אז ס'איז א ציווי ווי מען זאגט מען זאל נישט ארויפגיין ביז דעם טאג וואס דער אייבישטער וועט געדענקען ורב זעירא איז דאך שווער אויף רב זעירא איך האב דאך א פסוק השבעתי אתכם ההוא שלא יעלו ישראל בחומה צו עס איז דא א גרסה כחומה אז די א יחיד קען ארויפגיין נאר אלע אידן זאלן ארויפגיין ביד חזקה דאס נישט. ר' יהודה, פון וואנען ווייסט ר' יהודה אז מען טאר נישט ארויפגיין פון בבל אין ארץ ישראל? דער פסוק גייט דאך מיר זאגן אז די אידן זאלן נישט ארויפגיין ביד חזקה, ער זאגט השבעתי אחרינא כתיב, שטייט נאכאמאל דער זעלבער פסוק השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו דאס ווערט דערמאנט צוויי מאל ורב זירא, רב זירא זאגט ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, איך דארף דאס האבן צו די דרשה וואס רבי יוסי ברבי חנינא האט געזאגט דאמר האט געזאגט ג' שבועות הללו למה די דריי שבועות דריי מאל ווערט דערמאנט השבעתי אתכם. אחת, איינס איז שלא יעלו בחומה אז די אידן זאלן נישט ארויפגיין ביד חזקה, ואחת און איינס איז שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל דער אייבישטער האט איבערגעשוואוירן די אידן שלא ימרדו באומות העולם אז זאל נישט ווידערשפעניגן קעגן די פעלקער, ואחת און איינס איז שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים. אז דער אייבישטער האט איבער געשוואוירן די גויים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי זיי זאלן נישט צופיל ארבעטן מיט איהם, פרעגט די גמרא ורבי יהודה איז דאך שווער אויף רבי יהודה'ן ווי האט ער א לימוד אז מען טאר נישט ארויפגיין פון בבל אין ארץ ישראל, ער זאגט אזוי אם תעירו ואם תעוררו כתיב שטייט א טאפעל לשון איז נישט דא דריי שבועות נאר ס'איז צוויי מאל דריי. רב זירא, רב זירא זאגט יא, איך ווייס טאקע אז ס'איז דא זעקס שבועות, אבער נישט דאס גייט ארויף אויף דעם אויב מ'זאל בלייבן אין בבל, מיבעי ליה לכדרב לוי, ער דארף עס האבן אויף די דרשה וואס רב לוי האט געזאגט, דאמר, רב לוי האט געזאגט, שש שבועות הללו שטייט דאך דריי מאל השבעתי אתכם, און יעדן מאל שטייט א טאפל לשון, דאך איז זעקס שבועות וואס דארף איך עס? תלתא דריי. הני דאמרן, דאס וואס מען האט פריער געזאגט, איינס איז שלא יעלו ישראל בחומה, איינס איז שלא ימרדו ישראל באומות העולם, און איינס איז אז די גוים זאלן נישט ארבעטן מיט די אידן יותר מדאי, אינך די אנדערע דריי, שלא יגלו את הקץ, מען זאל נישט מגלה זיין די נביאים דעם קץ ווען די קץ איז, ושלא ירחקו את הקץ, אין רש י איז דא צוויי גרסאות, איין גרסה איז שלא ירחקו זאל נישט דערווייטערן צוליב די זינד זאל זיך נישט אפשטופן די קץ, אדער ס'איז דא א צווייטע טייטש שלא ידחקו אז מ'זאל נישט צופיל בעטן אז די קץ זאל קומען, און ס'איז דא נאך א טייטש איז דא שלא ירחקו את הקץ מ'זאל ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, דאס הייסט אז מ'זאל נישט טראכטן אוי ווער ווייסט ווי ס'וועט דויערן, שטענדיג האפן אויף דעם. ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים, זאל נישט מגלה זיין דעם אידישן סוד צו די גויים. צוויי טייטשן, איינס איז סוד העיבור, און איין טייטש איז אין רש י סוד טעמי התורה. דער אויספיר דארט פון פסוק השבעתי אתכם שטייט בצבאות או באילות השדה. אמר רב אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דער אייבערשטער זאגט צו די אידן, אם אתם מקיימין את השבועה מוטב, אויב איר וועט מקיים זיין די שבועה איז גוט, ואם לאו און אויב נישט אני מתיר את בשרכם, וועל איך מפקיר זיין אייער פלייש כצבאות וכאילות השדה. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט כל הדר בארץ ישראל, דער וואס וואוינט אין ארץ ישראל, שרוי בלא עון, האט נישט קיין זינד, שנאמר שטייט אין פסוק, ובל יאמר שכן, עס זאל נישט זאגן דער וואס רוט דארטן, חליתי, איך בין געווארן קראנק, העם, העם היושב בו, די פאלק וואס זיצט דארטן, נשוא עון, איז פון זיי אוועק גענומען די זינד. אמר ליה רבא לרב אשי, האט רבא געזאגט צו רב אשי, אנן מיר בסובלי חלאים מתנינן לה, מיר לערנען אז פארקערט מ'וועט ליידן מ'וועט יא זיין קראנק, דער טייטש איז אזוי אז מ'וועט נישט האבן קיין טענות חליתי, ווייל די מענטשן ווייסן אז מיט דעם מאל וואס מען ליידט יסורים אויף דער וועלט איז מען מוחל די עוונות, דעריבער אנן בסובלי חלאים מתנינן לה. אמר רב ענן, האט רב ענן געזאגט, כל הקבור בארץ ישראל, דער וואס מען באגראבט אין ארץ ישראל, די קבר זיינע איז אין ארץ ישראל, כאילו קבור תחת המזבח איז גלייך ווי זיין קבר איז אונטערן מזבח, כתיב הכא דא שטייט מזבח אדמה תעשה לי, וכתיב התם און דארטן שטייט וכפר אדמתו עמו, לערן איך א גזירה שוה אז די אז די מזבח אז דער וכפר אדמתו עמו איז גלייך תחת המזבח. און וועגן ארץ ישראל דערציילט די גמרא א מעשה, עולא הוה רגיל דהוה סליק לארץ ישראל, עולא האט געפלעגט ארויפגיין אין ארץ ישראל, נח נפשיה בחוץ לארץ, געשטארבן איז עולא אין חוץ לארץ, אתו אמרו ליה לרבי אלעזר, מ'האט דאס געזאגט רב אלעזר'ן אז עולא איז געשטארבן אין חוץ לארץ, אמר האט ער געזאגט אנת עולא דו עולא על אדמה טמאה תמות זאלסט שטארבן על אדמה טמאה, כ'פארשטיי נישט ס'דאך געווען אסאך נביאים ס'דאך געווען אסאך צדיקים וואס זענען געשטארבן אין חוץ לארץ, צו אפשר דוד הקדמה? ווייל אסאך מאל האט ער געפלעגט ארויפגיין ארץ ישראל. אמרו לו, האט מען געזאגט צו רב אלעזר'ן, ארונו בא, מ'האט געברענגט זיין ארון מ'וועט אים דא קובר זיין אין ארץ ישראל, אמר להם, האט רב אלעזר צו זיי געזאגט, אינו דומה, ס'איז נישט גלייך קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה, זאל טאקע זיין ס'איז ס'איז אויך א ענין, אבער מערער איז קולטתו מחיים. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא א מענטש דנפלה ליה יבמה בי חוזאה, זיין ברודער האט געוואוינט אין חוזאה, און ער איז געשטארבן אן קינדער, איז דארט געווען די יבמה. אתא לקמיה דרבי חנינא, איז דער מענטש געקומען פאר רב חנינא און אמר ליה, ער האט אים געפרעגט, מהו למיחת וליבמה, בי חוזאה איז געווען אין חוץ לארץ, צו זאל איך גיין ארויס אין חוץ לארץ און איר מיבם זיין? אמר ליה האט אים רב חנינא געזאגט, אחיו זיין ברודער נשא כותית, וואס הייסט כותית? איז געווען א אידישע פרוי, ס'איז א שאלה פון יבום, נאר מיר האבן דאך פריער געזאגט אז כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים, ומת, ברוך המקום שהרגו והוא ירד אחריו, מיר זאלן זיך גיין דארטן, ירד נאך האבן די ירידה דארט צו גיין, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט אמר שמואל, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, אזוי ווי מען טאר נישט ארויסגיין פון ארץ ישראל אין בבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות, אזוי טאר מען נישט ארויסגיין פון בבל, ווייל דארט איז דא ישיבות וואס זענען שטענדיג מרביץ תורה. דער רמב"ם זאגט א פסק הלכה אין הלכות דעות, א מענטש דארף שטענדיג וואוינען אין אזא פלאץ וואס דארט געפינען זיך צדיקים, און אויב די וועלט איז פארגרייזט אין די וועלט געפינט זיך רשעים און ער האט נישט א ארט ווי דארט איז דא צדיקים זאל ער גיין אין מדבר וואוינען. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו רבה און רב יוסף זאגן ביידע, נישט בלויז פון בבל טאר מען נישט גיין אין אנדערע לענדער, נאר אין בבל אליין איז א חילוק פון א שטאט צו א שטאט, אפילו מפומבדיתא לבי כובי, וואס פומבדיתא איז געווען מער א צענטער פון תורה, דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא דנפק איינער איז ארויסגעגאנגען פון פומבדיתא לבי כובי, דא אלץ רעדט מען מען גייט ארויס זיך צו וואוינען דארט קביעות'דיג, שמתיה רב יוסף האט אים רב יוסף משמת געווען, דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא דנפק מפומבדיתא לאסתוניא, שכיב איז געשטארבן אמר אביי האט אביי געזאגט אי בעי האי צורבא מרבנן ווען דער תלמיד חכם זאל געווען וועלן הוה חיי וואלט ער געקאנט הוה חיי וואלט ער געקאנט לעבן אז די סיבה איז געוועזן וואס ער איז ארויסגעגאנגען פון בבל. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, רבה און רב יוסף זאגן ביידע, כשרים שבבבל די כשרע פון בבל, ארץ ישראל קולטתן, ארץ ישראל טוט עס ארייננעמען. כשרים שבשאר ארצות און כשר'ע פון אנדערע לענדער, בבל קולטתן. פרעגט די גמרא למאי לגבי וועלכן דין זאגט ער עס? אילימא אז דו וועסט זאגן ליוחסין אז דאס הייסט אז די כשרים שבבבל נעמען פרויען פון ארץ ישראל הייסט עס אז ס'איז דא מער יחוס אין ארץ ישראל וואס דאך והאמר מר, מיר האבן דאך געלערנט, כל הארצות, אלע לענדער, עיסה לארץ ישראל, זענען גלייך צו ארץ ישראל ווי א טייג, און א טייג איז אויסגעמישט מיט מעל און וואסער און זאלץ און צוקער און אויל, מיט אייער און ווען מען עסט דאס, מען ווייסט נישט וואס מען האט, אזוי איז ביי זיי די משפחות זענען אויסגעמישט. וארץ ישראל עיסה לבבל, לגבי בבל איז ארץ ישראל עיסה, זע איך אדרבה ס'איז געוועזן מערער מיוחסים, מערער אין בבל, וויאזוי זאגסטו כשרים שבבבל קומען אין ארץ ישראל? אלא לענין קבורה גייט זאגן אז פון בבל פירט מען די ארונות, מ'זאל קובר זיין אין ארץ ישראל, אין אנדערע לענדער וואס זענען ווייט פון ארץ ישראל און זענען נאנט צו בבל, איז אין בבל איז אויך פארהאנען זכות תורה איז אויך א ענין דארט קובע צו זיין. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, כל הדר בבבל, דער וואס וואוינט אין בבל, כאילו דר בארץ ישראל איז גלייך ווי ער וואוינט אין ארץ ישראל. ס'איז נישט קיין סתירה, פריער איז דאך געשטאנען אין ג, נאר ס'איז דאך לשיטתו הייסט עס, רב י. פריער איז דאך געשטאנען אין גמרא רב זירא ער האט זיך באהאלטן פון רב יהודה'ן ווייל רב יהודה זאגט מען זאל נישט ארויף גיין פון בבל קיין ארץ ישראל עובר בעשה און דא זאגט ער דאך אויך די זעלבע זאך ס'איז די זעלבע זאך שנאמר שטייט אין פסוק הוי ציון המלטי ווערט געראטעוועט יושבת די וואס ס'זיצט, בת בבל און בבל איז די טייטש אזוי איך טוה דערמאנען אין זעלבן פסוק ציון און איך טוה דערמאנען בבל. אמר אביי האט אביי געזאגט נקטינן מיר ווייסן בבל לא חזיא חבלי דמשיח בבל וועט נישט זעהן די חבלי משיח. תרגמה האט מען דאס אפגעטייטשט אהוצל דבנימין די שטאט הוצל וואס פארוואס רוף איך עס אן בנימין? דאס איז א נאמען פון א מענטש, איך ווייס דאך ניט פון שבט בנימין, בבל איז נישט געווארן געטיילט צו קיין שבטים, וקרו ליה מ'וועט דאס רופן קרנא דשיזבתא, דער ווינקל פון רעטונג. אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט מתים שבחוץ לארץ אינם חיים, די וואס שטארבן אין חוץ לארץ וועלן נישט אויפשטיין תחיית המתים מ'לערנט נאך די הוה אמינא שנאמר שטייט אין פסוק ונתתי כ'וועל געבן צבי מיין שיינקייט בארץ חיים אין דעם לאנד פון לעבן הייסט דאס אז ס'איז דא א לאנד וואס דארט איז דא דער ענין חיים און א לאנד נישט יעצט לעבט מען דאך אומעדום זאג איך אז ס'גייט ארויף אויף תחיית המתים

בנבוכדנצר הוא דכתיב, דער פסוק גייט זאגן אז נבוכדנצר וועט קומען אויף ארץ ישראל, דאמר רחמנא דער אייבישטער זאגט מייתינא עלייהו מלכא, איך וועל אויף זיי ברענגען א מלך, דקליל וואס ער איז לייכט אין לויפן כטביא ווי א הירש, אמר לו האט ער אים געזאגט רבי מקרא אחר אני דורש, איך האב א ראיה פון א צווייטן פסוק

פרעגט די גמרא ורב אבא בר ממל, רב אבא בר ממל וואס רב אבא בר ממל לערנט אז די מתים שבחוץ לארץ וועלן אויך אויפשטיין תחיית המתים, האי נותן נשמה לעם עליה מאי עביד ליה וואס טוט ער מיט דעם פסוק? דארט ווייזט דאך אויס נאר נותן נשמה לעם עליה די וואס זענען אין ארץ ישראל, מיבעי ליה לכדרב אבהו ער דארף עס האבן אויף די דרשה פון רב אבהו דאמר רב אבהו אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל אפילו א שפחה כנענית פון ארץ ישראל מובטח לה איז זי זיכער שבת עולם הבא. פון וואנעט ווייס איך עס? כתיב הכא דא שטייט לעם עליה ווערט דערמאנט דאס ווארט עם, און דאס ווארט עם טרעפן מיר ווערט דערמאנט ביי עבדים ושפחות, וכתיב התם דארטן שטייט שבו לכם פה עם החמור, וואס איז פארוואס כאפט ער דא אן אפילו שפחה כנענית נישט אפילו עבד כנעני? די טייטש ורוח להולכים בה אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, דער וואס ער גייט פיהר אמות אין ארץ ישראל מובטח לו איז ער זיכער שהוא בן עולם הבא. פרעגט די גמרא, ולרב אלעזר לויט רב אלעזר'ן צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים, ווי קען דאס זיין? ער זאגט אז תחיית המתים וועט נאר זיין אין ארץ ישראל, ווי קען זיין? אמר רב אילעא האט רב אילעא געזאגט על ידי גלגול, איז רש"י טייטשט דא א מתגלגלים העצמות עד ארץ ישראל וחיין שם, אז ווי וועט זיין די תחיית המתים פון זיי? דאס וועט זיין אין ארץ ישראל, מתקיף לה רב אבא סלא רבא, גלגול לצדיקים צער הוא, די גלגול פאר די צדיקים איז דאך א צער, אמר אביי האט אביי געזאגט. מחילות נעשה להם בקרקע, ס'וועט זיין היילן אין דער ערד, זיי וועלן אויפשטיין אויף זייערע פיס, די צדיקים אין חוץ לארץ וועט זיין זייער תחיית המתים, און זיי וועלן גיין מיט דיע מחילות ביז ארץ ישראל, און דארטן וועלן זיי ארויסקומען פון דער ערד. אזוי לערנט דא רש"י פשט. שטייט אין פסוק, יעקב האט געזאגט צו יוסף'ן ונשאתני ממצרים, זאלסט מיר טראגן פון מצרים, וקברתני בקבורתם, זאלסט מיר באגראבן אין קבר פון מיינע עלטערן. אמר קרנא, האט קרנא געזאגט, דברים בגו, זאכן איז דא דא אינעווייניג, ס'איז דא דא באהאלטענע זאכן, מ'דארף זאגן אויף דעם א טעם. יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, יעקב אבינו האט געוואוסט ער איז א צדיק גמור, און ער דארף נישט אנקומען צום זכות פון ארץ ישראל, אפילו אין חוץ לארץ וועט ער אויך אויפשטיין תחיית המתים. ואם מתים שבחוץ לארץ חיים, און אויב איך זאג מתים שבחוץ לארץ חיים, וועלכע מתים מיינט מען דא? די צדיקים גמורים וועלן אויפשטיין תחיית המתים, למה הטריח את בניו, פארוואס האט ער מטריח געווען יעקב זיינע קינדער אז ונשאתני ממצרים, שמא לא יזכה למחילות, טאמער וועט ער נישט זוכה זיין למחילות. נאר וואס דען, ער וועט דארפן האבן גלגול, און גלגול פאר צדיקים איז צער, און לכאורה מיר האבן דאך פריער, אביי האט דאך פריער געזאגט מחילות נעשה להם בקרקע, דארף מען לערנען אז קארנע לערנט. נישט פאר אלע צדיקים איז דא די מחילות, און יעקב אבינו האט געטראכט, אפשר וועט ער נישט זוכה זיין צו די מחילות, נאר ער וועט דארפן האבן גלגול. דאס איז די טייטש. כיוצא בדבר אתה אומר, א ענליכע זאך שטייט אין פסוק, וישבע יוסף את בני ישראל, יוסף האט איבער געשוואוירן די קינדער פון יעקבן וגומר, ער האט געזאגט והעליתם את עצמותי מזה אתכם, ווען איר וועט ווערן אויסגעלעזט זאלט איר ארויפנעמען מיינע ביינער צוזאמען מיט אייערע ביינער. אמר רב חנינא, דברים בגו, דא איז דא א באהאלטענע זאך. יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גמור היה, יוסף האט געוויסט ער איז צדיק גמור און ער וועט אויפשטיין תחיית המתים, און אפילו ער וועט זיין אין חוץ לארץ, ער דארף נישט האבן דעם זכות פון ארץ ישראל. ואם מתים שבחוץ לארץ חיים, אויב די מתים פון חוץ לארץ וועלן אויפשטיין תחיית המתים, למה הטריח את אחיו, פארוואס האט ער מטריח געווען זיינע ברידער ארבע מאות פרסה, זאלן אים טראגן פון מצרים ארבע מאות פרסה, שמא לא יזכה למחילות, כאטש ער איז צדיק גמור אפשר וועט ער דארפן אנקומען צו דעם גלגול, און גלגול איז דאך א צער, דעריבער האט ער געוואלט

אזוי ווי די גמרא האט פריער געפרעגט ולרב אלעזר צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים, האט רב אלעא גענטפערט על ידי גלגול, און רב אבא האט געפרעגט אויף דעם א קשיא, גלגול לצדיקים צער הוא, און אביי האט געזאגט מחילות נעשה להם, איז אויב איז דער יודע היה שצדיק גמור וועט ער דאך זיכער זוכה זיין למחילות. ווי דער מהרשא זאגט אז מען דארף זאגן אז עס ארט אים נישט די קשיא פון רבי אבא'ן, און ער האלט ווי רבי אילעא אז צדיקים שבחוץ לארץ וועלן בלייבן וועלן אויפשטיין ביי תחיית המתים דורך גלגול, נישט דורך מחילות, נאר דווקא דעמאלט ווען זיי האבן א ספעציעלן גרויסן זכות, דעמאלט וועט זיין על ידי מחילות. דער מהרשא פרעגט אויכעט, רב חנינא האט געזאגט דברים בגוי אויף יוסף'ן, פארוואס האט רב חנינא דאס נישט געזאגט אויף דעם פסוק פון יעקב'ן? קען זיין רב חנינא האלט אז אין פסוק פון יעקב'ן איז נישט דא קיין זיין באהאלטענע זאכן, דארט איז דא א בפירוש'ע טעם, ער האט געוואלט וקברתני בקבורתם, מען זאל אים קובר זיין אין מערת המכפלה לעבן זיינע עלטערן. אבער ביי יוסף'ן, איז דאך דאס נישט שייך צו זאגן, ווייל מען האט דאך טאקע יוסף'ן נישט קובר געווען אצל אבותיו, האט דאך דאס נישט פארלאנגט. און דער מהרשא ברענגט דא אראפ, רשי האט זיך געטייטשט מחילות נעשה להם בקרקע, און זיי גייען אין די היילן ביז ארץ ישראל, הייסט עס אז די תחיית המתים פון די צדיקים גמורים וועט זיין אין חוץ לארץ, אבער אין בראשית רבא שטייט אז דער אייבישטער וועט מאכן מחילות און זיי וועלן זיך קייקלען ביז זיי קומען אין ארץ ישראל, און קומענדיג ערשט אין ארץ ישראל וועט מען זיי געבן א רוח חיים און זיי וועלן אויפשטיין, און אזוי שטייט אויך אין ירושלמי פרק ט' דכלאים אז דער אייבישטער וועט מאכן לעכער אין דער ערד און זיי וועלן זיך קייקלען, ווייזט אויס אז אפילו אין מחילות וועלן זיי זיך אויך קייקלען און זיי וועלן ניט אויפשטיין תחיית המתים ביז זיי קומען אין ארץ ישראל, נאר וואס דען, די הויפט איז אז דער אייבישטער וועט מאכן גלייך די ערד זאל נישט זיין קיין צער פון גלגול, און ער איז מסביר דעם ענין ווייל ארץ ישראל ווערט אנגערופן ארץ חיים ווייל דארט איז די ארט פון ירידת הנשמות און עליית הנשמות, און די אב די באשאפונג פון א מענטש איז דאך געוועזן אין ארץ ישראל, דארט איז געווארן באשאפן אדם הראשון. די ארץ חיים שלמטה איז פונקטליך נגד ארץ חיים שלמעלה, וואס פון דארטן גייען די נשמות אראפ לארץ החיים שלמטה, און נאכהער גייען זיי ארויף דורך ארץ ישראל ווען מען שטארבט, און בעת התחיה וועט אויך זיין די זעלבע זאך, אז זיי וועלן אראפגיין למטה בארץ החיים, דאס איז דער ענין וואס תחיית המתים איז אין ארץ ישראל.
ברוך השם, מסכת כתובות, דף קי"א, עמוד א, די לעצטע זעקס שורות פון עמוד. שלחו ליה אחוהי לרבה. רבה בר נחמני האט זיך געפונען אין בבל אין די שטאט פומבדיתא, און ער האט געהאט ברידער אין ארץ ישראל, האבן זיי געשיקט צו אים דעם בריוו כדי ער זאל קומען צו זיי אין ארץ ישראל, זיי האבן אזוי אויך געשריבן אין בריוו, יודע היה יעקב שצדיק גמור היה, יעקב אבינו האט געוויסט אז ער איז א צדיק גמור, ממילא האט ער געוויסט ער וועט אויפשטיין תחיית המתים, אפילו ער וועט זיין אין חוץ לארץ, אן דעם זכות פון ארץ ישראל וועט ער אויך אויפשטיין תחיית המתים. נאר פארוואס האט ער געהייסן אז מען זאל אים טראגן נאכן שטארבן אין ארץ ישראל, ווי די גמרא זאגט פריער, שמא לא יזכה למחילות, טאמער וועט ער נישט זוכה זיין בשעת תחיית המתים צו גיין אין ארץ ישראל דורך די מחילות, נאר דורך גלגול, און גלגול איז א צער. אילפא, מוסיף בה דברים, אילפא זאגט אז זיי האבן אזוי אויך געשריבן אין בריוו, מעשה באחד, ס'איז געווען א מעשה מיט איין מענטש, שהיה מצטער על אישה אחת, ער האט געהאט צער אויף א פרוי וואס ער האט איר געוואלט נעמען פאר א פרוי, און זי איז געוועזן אין חוץ לארץ, וביקש לירד, ער האט געוואלט גיין אין חוץ לארץ חתונה האבן מיט דער פרוי, כיוון ששמע כזאת, אז ער האט דאס אויך געהערט אז נאכן שטארבן בשעת תחיית המתים, די וועלכע זענען געווארן באגראבן אין חוץ לארץ האבן א גרויסן צער, גלגל בעצמו עד יום מותו, האט ער זיך מגלגל געווען, האט ער זיך מצער געווען עד יום מותו און ער האט נישט גענומען די פרוי. נאך האבן זיי געשריבן צו אים אף על פי שחכם גדול אתה, כאטש דו ביסט א גרויסער חכם, אינו דומה ס'איז נישט גלייך לומד מעצמו צו מ'לערנט אליין, ללומד מרבו צו מ'לערנט פון דעם רבי, אז דו וועסט דא אנקומען צו אונז וועסטו האבן א רבי זאל מיט דיר לערנען, און דארטן אין בבל האסטו נישט קיין רבי, ואם תאמר אין לך רב, אויב דו מיינסט אז דא האסטו נישט קיין רבי ווער זאל זיך קענען ווער זאל דיר קענען לערנען תורה, יש לך רב, דו האסט א רבי, ומנו, ווער איז דאס? רבי יוחנן. ואם אין אתה עולה, אויב דו גייסט נישט ארויף אין ארץ ישראל, הזהר בשלושה דברים, זאלסטו זיין געווארנט אין דריי זאכן, אל תרבה בישיבה, זאלסט נישט אסאך זיצן, שישיבה קשה לתחתוניות, אסאך זיצן איז שווער פאר די קראנקע תחתוניות, ואל תרבה בעמידה, זאלסט נישט אסאך שטיין, שעמידה קשה ללב, אסאך שטיין איז שווער פאר דעם הארץ, ואל תרבה בהליכה, זאלסט נישט אסאך וואקן, אסאך גיין, שהליכה קשה לעינים, אסאך גיין איז שווער פאר די אויגן, אלא נאר שליש בישיבה, שליש בעמידה, שליש בהילוך, א דריטל זאלסטו איינטיילן זיצן, א דריטל שטיין, א דריטל גיין. כל ישיבה שאין עמה סמיכה, אז די זיצן וואס מען אויף א באנק וואס מען האט נישט אויף וואס זיך אנצולענען, עמידה נוחה הימנה איז שוין בעסער צו שטיין, פרעגט די גמרא עמידה סלקא דעתך זאל זיין בעסער דאס שטיין, והאמרת דו האסט דאך געזאגט עמידה קשה ללב אז שטיין איז שווער פאר דעם הארץ, אלא זיי האבן אים אזוי געשיקט ישיבה שאין עמה שאין בה סמיכה, זיצן וואס מען לענט זיך נישט אן, עמידה שיש בה סמיכה, שטיין ווען מען לענט זיך אן, נוחה הימנה איז לייכטער. וכן אמרו, און אזוי האבן זיי געזאגט צו אים, הלכה האבן זיי אים אויך געשריבן, יצחק ושמעון ואושעיא אמרו דבר אחד, זיי זאגן איין זאך, הלכה כרבי יהודה בפרדות, אז די הלכה איז ווי רבי יהודה ביי דעם דין פון פרדות, אין דער תורה שטייט דאך ואת בהמתך לא תרביע כלאים, איך טאר נישט מרביע זיין א סוס אויף א חמור, א מין אויף א צווייטן מין, און ווי וועט זיין מען האט מרביע געווען א חמור אויף א סוסיא, צו פארקערט א סוס אויף א חמורה, און ס'איז געבוירן געווארן א וולד, ווערט די וולד אנגערופן פרדה,

רבי יהודה'ן איז א ספק צי חוששין לזרע האב צי נישט, דעריבער אפילו ווען די פרידה איז בת חמורה נקבה איז מען נישט מרביע אויף איר קיין חמור, ווייל ס'קען זיין חוששין לזרע האב, און דער אב איז דאך א סוס, קומט דאך אויס מ'איז מרביע כלאים. אבער די רבנן קריגן אויף רבי יהודה'ן און זיי זאגן אין חוששין לזרע האב, איז אויב די מאמע פון דער פרידה

אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, די דריי חכמים וואס ווערן פריער דערמאנט, יצחק און שמעון און אושעיא, יצחק, זה רבי יצחק נפחא, יצחק מיינט מען רבי יצחק נפחא, שמעון, זה רבי שמעון בן פזי, שמעון מיינט מען רבי שמעון בן פזי, ואמרי לה און אנדערע זאגן מען מיינט עס ריש לקיש, אושעיא, זה רבי אושעיא ברבי, דאס מיינט מען רבי אושעיא ברבי. רש"י, אמר רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געזאגט, עמי הארצות אינן חיים, די עם הארצים וועלן נישט אויפשטיין תחיית המתים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, מתים בל יחיו, די מתים וועלן נישט בלייבן לעבן, זאגן מיר, און דער אויספיר פון פסוק איז, רפאים בל יקומו, ווי די גמרא וועט באלד אפטייטשן. תניא נמי הכי, מ'האט אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, מתים בל יחיו, יכול קאן איך מיינען לכל, אלע מתים וועלן נישט אויפשטיין תחיית המתים, תלמוד לומר שטייט אין פסוק רפאים בל יקומו, במרפה עצמו מדברי תורה, הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט דער וואס איז זיך מרפה פון דברי תורה, דער עם הארץ וואס וויל נישט לערנען וועט נישט אויפשטיין תחיית המתים. אמר ליה רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט צו רבי אלעזר, לא ניחא למרייהו, דער אייבערשטער וויל נישט, דאמרת להו הכי, זאלסט אזוי זאגן. ווייל דאס וואס די חכמים טוען דא זאגן, אזוי ווערט אפגע'פסק'נט למעלה, אז רבי אלעזר זאגט, די עם הארצים שטייען נישט אויף תחיית המתים, שטייען זיי נישט אויף. נאר וואס איז די טייטש פון פסוק זאגט אים רבי יוחנן, ההוא, דער פסוק איז במרפה עצמו, ער טוט זיך שוואך מאכן פון לערנען, און לעבודת כוכבים הוא דכתיב, און ער דינט עבודה זרה. אמר ליה האט רבי אלעזר געזאגט, מקרא אחר אני דורש, איך האב א צווייטן פסוק וואס יענעם פסוק ווייזט אויס אז עם הארצים וועלן נישט אויפשטיין תחיית המתים. דכתיב שטייט אין פסוק כי טל אורות טליך, די טל פון די אור איז דיין טל, וארץ רפאים תפיל, און די לאנד וועסטו מאכן, די ערד וועסטו מאכן פאלן פאר די רפאים, כל המשתמש באור תורה, דער וואס באנוצט זיך מיט א ליכטיגקייט פון די תורה, אור תורה מחייהו, איז די ליכטיגקייט פון די תורה מאכט אים אויפשטיין בתחיית המתים, וכל שאינו משתמש באור תורה, דער וואס באנוצט זיך נישט מיט די ליכטיגקייט פון תורה, דער וואס איז נישט עוסק תורה, אין אור תורה מחייהו, איז די ליכטיגקייט פון דער תורה וועט אים נישט מאכן לעבן. כיוון דחזייה דקמצטער, ר' אלעזר האט געזען אז ר' יוחנן האט צער פון דעם וואס ער זאגט אז די עם הארצים שטייען נישט אויף תחיית המתים, אמר ליה, האט ר' אלעזר געזאגט צו רבי יוחנן, רבי, מצאתי להם תקנה מן התורה, איך האב געפינען א עצה אין דער תורה אז די עם הארצים זאלן אויפשטיין תחיית המתים, זאלן געבן מהנה זיין די תלמידי חכמים, וועלן זיי אויפשטיין תחיית המתים. שטייט אין פסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, איר וואס איר זענט באהאפטן דעם אייבערשטן, חיים כולכם היום. איר וועט אלע לעבן. וכי אפשר איז דען מעגליך לידבק בשכינה אז א בשר ודם זאל זיך באהעפטן אין דעם אייבערשטן? והכתיב שטייט דאך אין פסוק כי הוי' אלוקיך אש אוכלה. אלא נאר, כל המשיא בתו לתלמיד חכם, דער וואס מאכט חתונה זיין טאכטער צו א תלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים, ער טוט טון ביזנעס מיט די געלט פון תלמיד חכם, כדי דער תלמיד חכם זאל וועט האבן רווח, וועט ער האבן צייט צו לערנען תורה, והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, דער וואס ער גיט די תלמידי חכמים א מתנה פון זיינע נכסים, מעלה עליו הכתוב, טוט דער פסוק אויף אים רעכענען, כאילו מדבק בשכינה. ווי ער באהעפט זיך אין די שכינה, ממילא מיט דעם אויך וואס די עם הארצים וועלן זיך באהעפטן, זיי וועלן מהנה זיין די תלמידי חכמים פון זייער פארמעגן, וועלן זיי זוכה זיין לחיי עולם הבא. כיוצא בדבר אתה אומר, א ענליכע זאך שטייט אין פסוק, לאהבה את הוי' אלקיך ולדבקה בו, מען זאל זיך באהעפטן אין אייבערשטן, וכי אפשר לאדם לדבוק בשכינה, קען זיך א מענטש באהעפטן די שכינה, אלא נאר כל המשיא בתו לתלמיד חכם, דער וואס ער גיט זיין טאכטער זאל חתונה האבן פאר א תלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים, ער טוט ביזנעס וואס דער רווח געט פאר תלמידי חכמים, והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, ער גיט מתנות די תלמידי חכמים פון זיין פארמעגן, מעלה עליו הכתוב, טוט דער פסוק אויף אים רעכענען כאילו מדבק בשכינה, גלייך ער באהעפט זיך אין דעם אייבערשטן. אמר רב חייא בר יוסף, האט רב חייא בר יוסף געזאגט, עתידין צדיקים, די צדיקים זענען אנגעגרייט, שמבצבצים ועולים בירושלים, בתחיית המתים וועלן זיי שפראצן ארויפגיין אין ירושלים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויציצו מעיר זיי וועלן שפראצן פון דער שטאט כעשב הארץ אזוי ווי די גראז פון דער ערד, ואין עיר אלא ירושלים, דאס ווארט עיר מיינט מען ירושלים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וגנותי אל העיר הזאת, איך וועל באשיצן אויף דער שטאט, מיינט מען דארטן אויף ירושלים. ואמר רב חייא בר יוסף, נאך האט געזאגט רב חייא בר יוסף, עתידים צדיקים, די צדיקים זענען אנגעגרייט, שיעמדו במלבושיהם, ביי תחיית המתים וועלן זיי אויפשטיין אין זייערע מלבושים. און תוספות זאגט דא אויך אז עס ווייזט אויס מען מיינט אין די תכריכים, אבער אין ירושלמי זאגט תוספות שטייט דארטן אז במלבושיהם מיינט מען דאס וואס זענען געווען אנגעטון מחיים. קל וחומר מחיטה, איך לערן אפ א קל וחומר פון א ווייץ, מה דאך חיטה שנקברה ערומה, ווען איך נעם איך טו פארזייען א ווייץ איז עס נאקעט, ס'איז נאר די ווייץ ס'איז נישט דא קיין צודעק אויף איר, יוצאה בכמה לבושים, נאכער ווען זי וואקסט ארויס, וואקסט ארויס א שאל ארום די ווייץ און די זאנג, צדיקים שנקברו בלבושיהם, על אחת כמה וכמה אז זיי וועלן אויפשטיין ביי תחיית המתים אין זייערע מלבושים. ואמר רב חייא בר יוסף, נאך האט געזאגט רב חייא בר יוסף, עתידה ארץ ישראל, ארץ ישראל איז אנגעגרייט, שתוציא גלוסקאות, עס וועט דארט וואקסן קיכלעך וכלי מילת און מלבושים פון זייד, שנאמר שטייט אין פסוק, יהי וועט זיין, פיסת בר בארץ, דאס ווארט פיסת מיינט מען דאך פס היד, די פלאכקייט פון די האנט, א ווייץ איז נישט פלאך, א ווייץ איז דאך קיילעכדיג, דארף איך זאגן אז מען מיינט פיסת בר? אז קיין ברייטע ווייץ איז דאך נישט דא, מיינט מען ס'וועט זיין געבאקענע ברויט. און אויך טוה איך דרש'ענען דאס ווארט פיסת פון דעם לשון כתונת פסים. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק יהי פיסת בר בארץ בראש הרים. אמרו, האבן די חכמים געזאגט, עתידה חיטה, ס'איז אנגעגרייט אז די ווייץ, שתתמר כדקל ועולה בראש הרים, זי וועט וואקסן פון דער ערד אזוי הויעך ביזן שפיץ בארג. ושמא תאמר, טאמער וועסטו מיינען, יש צער לקוצרה, ס'וועט זיין א צער ארויפצוגיין אויף דעם בארג שניידן דאס, תלמוד לומר שטייט אין פסוק, ירעש, דער אייבערשטער וועט מאכן א שטורעם, כלבנון, אזוי ווי אין דעם וואלד לבנון, פריו, זיינע פרוכטן. הקדוש ברוך הוא מביא רוח, דער אייבערשטער ברענגט א ווינט, מבית גנזיו פון זיינע אוצרות, ומנשבה עליה, און עס בלאזט אויף די ווייץ, ומשרה את סילתה, און עס טוט אפרייסן די קערנדלעך.

שהרי, ס'אמאל געווען א מעשה, שועל א פוקס, קינן בלפת, ער האט געמאכט זיין נעסט אין א ריב, אדער לפת טייטשן אנדערע אין א מער, און ער האט דארטן געבוירן קינדער. אינעווייניג אין דער פירי ושקלו מ'האט געוואויגן די אויסענווייניגסטע שאל ומצאו בו און מ'האט געפונען ס'האט געוואויגן שישים ליטרין, זעכציק פונט, בליטרא של צפורי, מיט די פונטן פון צפורי. תניא מיר האבן געלערנט אמר רב יוסף, רב יוסף האט דערציילט א מעשה, מעשה בשיחין ס'איז געווען א מעשה אין דער שטאט שיחין באחד ביי א מענטש

תשעה קבין חרדל, ניין קבין פון חרדל, ועציו, און פון די העלצער, סיככו בו האט מען צוגעדעקט מיט אים סוכת יוצרים, די ביידל פון די טעפער, די טעפער מאכן טעפ פון ליים, איז טוהן זיי אויפבויען זייערע סוכה טוהן זיי אויפבויען דא וואו ס'איז דא ליים, נאכהער וואס האט מען דא געענדיגט זיך די ליים טוהן זיי גיין אויף א צווייטע ארט, וואוינען זיי שטענדיג אין אזא ביידל וואס איז געמאכט געווארן פון האלץ, איז געווען אין דעם איינציגן ריטל אזויפיל האלץ אז מ'האט געקאנט צודעקן די סוכה פון די טעפער. אמר ר' שמעון בן תחליפא האט רבי שמעון בן תחליפא דערציילט, קלח של כרוב הניח לנו אבא, דער טאטע האט אונז איבערגעלאזט א ווארצל פון קרויט, והיינו עולים ויורדים בו בסולם, און מיר זענען ארויפגעגאנגען דורך א לייטער אויבן אראפצוקלייבן די אויבערשטע בלעטער. שטייט אין פסוק ודם ענב, די רויטקייט פון וויינטרויבן, תשתה חמר וועסטו טרינקען וויין, אמרו האבן די חכמים געזאגט, דאס גייט ארויף אויף לעולם הבא, לא כעולם הזה העולם הבא, נישט אזוי ווי דיע וועלט איז עולם הבא, העולם הזה אויף דער וועלט, יש בו צער לבצור, איז דא צער אפצורייסן די וויינטרויבן. ולדרוך, ווען מען גייט מאכן פון די וויינטרויבן וויין דארף מען עס טרעטן מיט די פיס, איז דאך אין דעם דא צער. אבער העולם הבא, מביא ענווה אחת, א מענטש וועט ברענגען איין וויינטרויב בקרון מיט א וואגן או בספינה, אדער מיט א שיף, ומניחה בזוית ביתו ער וועט עס אוועק לייגן אין דעם ווינקל פון זיין הויז ומספק הימנו און ער וועט נעמען וואס ער דארף האבן פון דעם כפיטוס גדול ס'וועט זיין אזוי גרויס די וויינטרויב אזוי ווי א גרויסע רעזערוואר אזוי ווי א גרויסע ציסטערנע ועציו און די העלצער מסיקין תחת התבשיל וועט מען העצן אונטער דעם געקעכטס. ואין לך כל ענבה וענבה, ס'וועט נישט זיין קיין וויינטרויבן, שאין בה, ס'זאל נישט זיין אין איר כאטש שלושים גרבי יין, דרייסיג גרבי סאין פון וויין, וועט זיין כאטש די קלענסטע וויינטרויב, שנאמר שטייט אין פסוק ודם ענב תשתה חמר, אל תקרי זאלסט נישט ליינען חמר אלא חומר, און חומר מיינט מען א כור, א כור איז דרײַסיק סאה. כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער געזאגט, מאי דכתיב דאס וואס שטייט אין פסוק אוסרי מ'וועט איינשפאנען לגפן צו א וויינשטאק, עירה א אייזל, אין לך כל גפן וגפן שבארץ ישראל, דו האסט נישט קיין וויינשטאק אין ארץ ישראל שאין צריך עיר אחת לבצור, וואס מען דארף נישט האבן צו דעם נאר אן אייזל וואס זאל נעמען די וויינטרויבן וואס מען האט אפגעריסן, אזויפיל וועט זיין אז מען דארף האבן אויף דעם א אייזל, ווייטער שטייט אין פסוק ולשורקה בני אתונו, אין פשטות איז די טייטש שורקה ס'א צווייג, טייטשט זיך אבער דא אויס שורקה פון לשון סרק, די ליידיגע בוים. אין לך דו האסט נישט כל אילן סרק שבארץ ישראל, א ליידיגע בוים פון ארץ ישראל שאינו מוציא וואס ער וועט נישט ארויסגעבן קיין וויינטרויבן, משא שתי אתונות וואס מיר דארפן האבן צוויי אייזלען זאלן שלעפן די וויינטרויבן פון אים, ושמא תאמר טאמער וועסטו מיינען, ווייל די וויינטרויבן וואקסן אויף א אילן סרק, אין בו יין, אז ס'וועט נישט זיין קיין פייכטקייט אין די פירות, תלמוד לומר שטייט אין פסוק כבס מ'עט וואשן ביין אין וויין לבושו זיין מלבוש, ושמא תאמר טאמער וועסטו מיינען, אינו אדום, ווייל עס וואקסט אויף אילן סרק וועט עס נישט זיין רויט, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ודם ענב, די רויטקייט פון וויינטרויב, תשתה וועסטו טרינקען חמר וויין. ושמא תאמר טאמער וועסטו מיינען, ס'איז נאר גרעיפ דזשוס, ס'איז נישט קיין וויין, ס'איז נישט קיין שטארקע וויין, ווייל איך נעם דאך עס ארויס פון דעם וויינטרויב, דעריבער וועסטו זאגן אינו מרוה. דאס טוט נישט מאכן שיכור דעם מענטש, עס מאכט נישט קיין חשק מען זאל נאך טרינקען, תלמוד לומר שטייט אין פסוק סותה, א לשון פון אנרעדן, אז דער וויין טוט אנרעדן דעם שיכור, שמא תאמר טאמער וועסטו זאגן אין בו טעם, ווייל עס איז געוואקסן אויף א אילן סרק איז עס נישט קיין געשמאקער וויין, תלמוד לומר שטייט אין פסוק חכלילי עינים מיין, פשטות טייטשן מיר חכלילי רויט, דא טייטש איך עס ווארט חכלילי פון לשון חך, די גומען פון מענטש, כל חך שטועמו, יעדערער וואס טוט פארזוכן דעם וויין, אומר זאגט ער לי לי, צו מיר, נאך צו מיר, ווען ס'איז געשמאקע וויין. אבער דער וויין איז דאך נישט קיין אלטע וויין, און אלטע לייט גלייכן דאך נאר אלטן וויין. ושמא תאמר טאמער וועסטו זאגן לנערים יפה, פאר יונגע מענטשן איז גוט דער וויין ווייל ס'איז דאך נישט קיין אלטע וויין, ולזקנים אינו יפה, אבער צו אלטע לייט איז עס נישט געשמאק ווייל זיי טרינקען דאך נאר אלטן וויין, תלמוד לומר שטייט ווייטער אין פסוק ולבן שיניים מחלב, אל תקרי זאלסט נישט ליינען לבן שיניים, אלא לבן שנים, דער וואס איז אלט וועט אויך זיין געשמאק פאר אים דער וויין. פשטיה דקרא במאי כתיב, די איינפאכקייט פון פסוק חכלילי עינים מיין ולבן שיניים מחלב וואס איז די פראסטע טייטש פון פסוק? כי אתא רב דימי אמר, רב דימי איז געקומען האט ער געזאגט, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, די אידן זאגן פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, רמוז בעיניך, ווינק צו אונז מיט דיינע אויגן, לאך צו אונז מיט דיינע אויגן. דבסים ס'איז ביי אונז בעסער מחמרא פון וויין, טייטש איך יעצט דאס ווארט חכלילי פון דעם לשון חך, פון לשון לאכן. די ציינער פון א מענטש איז, ווען ער איז אין כעס, איז די ציינער פארביסן איינס אויפן אנדערן, די מויל איז פארמאכט, ווען דער מענטש איז פרייליך, איז ביי אים די מויל אפן. די אידן זאגן צום אייבערשטן, ואחוי לי שינייך, ווייז אונז. דיינע ציינער, דער וואס לאכט איז דאך די ציינער אפגעדעקט, דבסים מחלבא, ס'איז געשמאקער פון מילך. מסייע ליה לרבי יוחנן, וועט זיין א ראיה צו רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, טוב המלבין שיניים לחבירו, ס'איז בעסער דער וואס מאכט ווייס ווייסע ציין צו זיין חבר, דאס הייסט ער נעמט אפ זיין חבר בסבר פנים יפות, איז דאס בעסער יותר מער ממשקהו חלב, ווי ער גיט אים צו טרינקען מילך, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ולבן שיניים מחלב, אל תקרי זאלסט נישט ליינען. לבן שיניים, אלא ליבון שיניים, אז מען ווייזט יענעם א פרייליכע פנים, ער זעט די ציינער, דעמאלט איז עס געשמאקער פון מילך. דערציילט די גמרא א מעשה, רב חייא בר אדא, מקרי דרדקי דריש לקיש הוה, רב חייא בר אדא איז געווען דער מלמד פון די קינדער פון ריש לקיש'ן, איפגר תלתא יומי ולא אתא, האט ער מבטל געווען דריי טעג און ער איז נישט געקומען לערנען מיט די קינדער. כי אתא ווען רב חייא בר אדא איז געקומען אמר ליה האט ריש לקיש צו אים געזאגט אמאי איפגרת פארוואס ביסטו נישט געקומען אמר ליה האט ער אים געזאגט דלית אחת דאס ווארט דלי ווערט אנגערופן א שעפער מיט וואס מען הייבט אויף וואסער פון דעם ברונען און די זעלבע זאך דלית, אז א גפן, א וויינשטאק, וואס די צווייגן זענען אסאך, זענען שווער, דאס ציט אראפ, טוט מען אונטערלייגן אונטער דעם א שטעקן ס'זאל זיך האלטן אויפן שטעקן, דאס ווערט אנגערופן דלית. האט רב חייא געזאגט צו ריש לקש'ן, דלית אחת, איין וויינשטאק, הניח לי אבא, האט מיר איבערגעלאזט מיין טאטע, ובצרתי ממנה כ'האב פון דעם אפגעריסן יום ראשון דעם ערשטן טאג ג' מאות אשכולות, דרײַ הונדערט צווייגן אשכול לגרב, פון יעדן אשכול איז געוועזן א סאה וויין, גרב האט רשי פריער געזאגט מיינט מען א סאה. יום שני דעם צווייטן טאג בצרתי האב איך אפגעריסן ג' מאות אשכולות, אויך דריי הונדערט צווייגן האב איך אפגעריסן פון דעם וויינשטאק, אבער ס'איז שוין נישט געווען אזויפיל וויין, שתי אשכולות לגרב מ'האט געדארפט האבן צו מאכן א סאה וויין צוויי צווייגלעך. יום שלישי דעם דריטן טאג, בצרתי ממנה, האב איך אפגעריסן פון דעם וויינשטאק, ג' מאות אשכולות, אויך דריי הונדערט צווייגלעך, שלוש אשכולות לגרב, דא האט מען שוין געדארפן האבן מער דריי צווייגן אויף א סאה וויין, והפקרתי און כ'האב מפקיר געווען יותר מחצי ורבע, אמר ליה האט ריש לקיש געזאגט צו רב חייא, אי לאו דאיפגרת, ווען דו זאלסט נישט געווען מבטל זיין דעם לערנען, הוה עבדא טפי, וואלט עס געוואקסן וואלט געוועזן מערער וויין אסאך, והא ראיה האסטו דאך אז יעדן טאג איז דער וויין געווארן ווינציגער פון די צווייגלעך, דאס איז די שטראף פון דעם וואס דו האסט נישט געלערנט. דערציילט די גמרא א מעשה רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק, רמי בר יחזקאל איז געקומען דער שטאט בני ברק, חזנהו האט ער געזען להנהו עיזי די ציגן דקאכלן תותי תאיני וואס עסן אונטער א פייגן בוים, וקנטיף דובשא מתאיני און עס רינט האניג פון די פייגן, וחלבא און מילך טייף מנייהו רינט פון די ציגן, ומיערב בהדי הדדי עס מישט זיך אויס דער האניג פון די פייגן מיט די מילך פון די ציגן, אמר האט ער געזאגט, היינו דאס הייסט וואס עס איז געווארן געבענטשט ארץ ישראל, זבת חלב ודבש. די אלע גמרות די אגדות קען מען נישט לערנען אזוי איינפאך, מען דארף עס לערנען ווייל רב אשי האט עס אריינגעשטעלט אין גמרא, אבער אין דעם איז דא סתרי תורה, ווי די גמרא האט פריער געזאגט דברים בגו,

ס'איז ס'האט אראפגערינען פון די פייגן האניג, דער גאנצער וועג איז געווען מיט האניג. אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט, לדידי חזי לי חלב חלב ודבש של ציפורי, איך האב געזען די מילך און די האניג פון דער שטאט ציפורי, והוה ס'איז געוועזן שיתסר מילין, אשיתסר מילין, זעכצן מילן די לענג און זעכצן מילן די ברייט, איז געוועזן דער חלב און דבש פון דער שטאט ציפורי. רשי.